בעזרת השם יתברך מסכת סוטה דף מד, מיר הייבן אן דף מד עמוד א' עלף שורות פון אויבן ביי די צוויי פינטלעך מי האיש, איז אזוי, מיר האבן געזען אין די משנה די פסוק וואס ווערט דארט דערמאנט אז דער כהן משוח מלחמה רופט אויס מי האיש אשר ארש אשה ולא לקחה ילך וישוב לביתו אז איינער וואס האט מקדש געווען א פרוי האט נישט חתונה געהאט מיט איר זאל אהיים גיין און אזוי ווי מ'האט געזען אין די משנה אז אהיים גיין מיינט נישט אינגאנצן אהיים, עפעס שייכות מיט די מלחמה האט ער נאך געהאט, ער האט געדארפט ברענגען מים און מזון, אבער ער האט נישט מלחמה געהאלטן. זאגט אונז די גמרא תנו רבנן, מיר האבן געלערנט אין א ברייתא שטייט אין פסוק אשר ארש, איז פון אשר ארש דרש'נט מען אחד המארס את הבתולה, ואחד המארס את האלמנה, ואחד שומרת יבם, אז אלעס איז בכלל אירוסין, פשט, די אלע זענען פטור פון צו גיין אין מלחמה, און נאך מער זאגט די ברייתא ואפילו חמשה אחים ומת אחד מהם במלחמה, כולן חוזרין, אפילו ס'דא פינף ברידער און איינער איז געשטארבן און דער ברידער וואס איז געשטארבן האט איבערגעלאזט א פרוי אן קינדער, איז פשט אז די אנדערע פיר ברידער איינער פון זיי דארף מייבם זיין, איז אלע גייען אהיים קיינער גייט נישט מלחמה האלטן אלס דער שומרת יבם, ווייל היות וואס איינער פון זיי דארף מייבם זיין הייסט עס כאילו אלע האבן מקדש געווען דא, אלע זענען ראוי צו מייבם זיין, און ממילא גייט נישט קיינער מלחמה, זאגט אונז די ברייתא ווייטער לא לקח ולא לקחה, פשט, אין פסוק שטייט לא לקחה, ס'וואלט געקענט שטיין לא לקח, איז פון די איבעריגע היי דרש'נט מען, פרט לאלמנה לכהן גדול גרושה וחלוצה לכהן הדיוט, ממזרת ונתינה לישראל בת ישראל לממזר ולנתין, אז ביי די אלע וואס די קידושין איז נישט קיין מותר'דיגע קידושין, דארט זאגט מען נישט אז דער קידושין פטר'ט פון א מלחמה, נאר טאמער א כהן גדול האט מארס געווען א אלמנה, אדער א כהן הדיוט האט מקדש געווען א גרושה וחלוצה, אדער א ישראל האט מקדש געווען ממזרת ונתינה און אזוי ווייטער, זיי דארפן יא גיין אין מלחמה, זאגט די גמרא לימא דלא כרבי יוסי הגלילי, לכאורה שטימט עס נישט מיט רבי יוסי הגלילי ווייל דאי רבי יוסי הגלילי הא אמר הירא ורך הלבב זה המתיירא מעבירות שבידו, מ'עט זען רבי יוסי הגלילי זאגט אין די קומענדיגע משנה אז דאס וואס שטייט אין פסוק הירא ורך הלבב זיי טארן נישט מלחמה האלטן איז פשט איינער וואס האט מורא פון די עבירה וואס ער האט געטון, פשט רבי יוסי הגלילי האלט אז איינער וואס איז א בעל עבירה טאר נישט גיין מלחמה האלטן, יעצט לויט די ברייתא קומט אויס אז א כהן גדול וואס האט מקדש געווען א אלמנה דארף יא גיין מלחמה האלטן, איי ער האט דאך געטון א עבירה, איז לכאורה שטימט עס נישט מיט רבי יוסי הגלילי, זאגט די גמרא ניין, אפילו תימא רבי יוסי הגלילי עס קען יא שטימען מיט רבי יוסי הגלילי פארוואס ווייל כדרבה דאמר רבה לעולם אינו חייב עד שיבעול פשט, די אלע איסורים וואס מען האט דא אויסגערעכנט אלמנה לכהן גדול גרושה וחלוצה לכהן הדיוט ממזרת ונתינה לישראל בת ישראל לממזר ולנתין איז די עבירה נישט די קידושין די עבירה איז די בעילה וואס קומט שפעטער יעצט ווי רש"י רעדט אויס דאס אז א ממזר און ביי א נתין אז די עבירה איז נאר די בעילה נישט די קידושין דאס איז קלאר ווייל וואס שטייט אין פסוק שטייט לא יבוא ממזר בקהל ה' ביי א נתין שטייט לא תתחתן בם דארט איז קלאר מבואר אין פסוק אז די איסור איז די חתונה די בעילה נישט די קידושין, אבער ביי א כהן וואס דארט שטייט סיי לא יקח און סיי לא יחלל איז לא יקח לכאורה משמע אז ס'איז אויך דא א איסור צו מקדש זיין, איז דאס זאגט רבה אז ס'איז נישט אזוי, פשט דאס וואס שטייט אין תורה לא יקח איז מה טעם לא יקח? משום לא יחלל פשט די איינציגסטע סיבה פארוואס לא יקח איז ווייל לא יחלל ווייל זיי קענען נישט וואוינען צוזאמען און טאמער מען וועט וואוינען צוזאמען וועט מען עובר זיין א איסור פארדעם זאל מען נישט מקדש זיין משום הכי אינו לוקה עד שיבעול איז על כל פנים היות וואס מקדש זיין אזא סארט פרוי איז נאך נישט קיין עבירה, קומט אויס אז לויט רבי יוסי הגלילי איז א אלמנה לכהן גדול גרושה וחלוצה לכהן הדיוט ווילאנג ס'איז נישט געווען קיין בעילה האט מען נישט עובר געווען קיין עבירה פשט מ'קען גיין אין מלחמה אריין, אבער ס'וואלט געווען א הוה אמינא צו זאגן אז זיי דארפן נישט גיין אין מלחמה אריין היות זיי האבן מקדש געווען א פרוי, איז דאס זאגט די ברייתא אז ס'איז נישט אזוי אז היות וואס מ'האט מקדש געווען א פרוי וואס מ'טאר נישט וואוינען מיט איר, דרש'נט מען פון לא לקח לא לקחה אז דאס פטר'ט זיי נישט פון צו גיין אין מלחמה. זאגט די גמרא ווייטער תני רבנן, מיר האבן געלערנט אין א ברייתא, שטייט אין פסוק אשר בנה, אשר נטע, אשר ארש, אז די אלע דריי מענטשן דארפן נישט גיין אין מלחמה, סיי אשר בנה איינער וואס האט געבויט א הויז, סיי אשר נטע איינער וואס האט איינגעפלאנצט א וויינגארטן, און סיי אשר ארש איינער וואס האט מקדש געווען א פרוי, איז זאגט די ברייתא לימדה תורה דרך ארץ דער סדר איז די תורה לערנט אונז אויס מיט דער סדר דרך ארץ וויאזוי מען דארף זיך פירן אז וואס, שיבנה אדם בית ויטע כרם ואחר כך ישא אישה, אז דאס איז דער סדר וואס א מענטש דארף זיך פירן קודם זאל ער בויען א שטוב נאכדעם איינפלאנצן א וויינגארטן פשט מאכן פרנסה און נאר נאכדעם זאל ער חתונה האבן מיט א פרוי כדי ער זאל קענען לעבן רואיג און לערנען תורה, זאגט די ברייתא ווייטער ואף שלמה אמר בחכמתו שלמה המלך האט אויך אזוי געזאגט בחכמתו אין משלי, די פסוק זאגט אין משלי, הכן בחוץ מלאכתך ועתדה בשדה לך אחר ובנית ביתך, פשט הכן בחוץ מלאכתך, זה בית, זאלסט דיך צוגרייטן א שטוב קודם, ועתדה בשדה לך זאלסט צוגרייטן זה כרם, א וויינגארטן, און נאר נאכדעם אחר ובנית ביתך, זה אישה נאר נאכדעם זאלסטו חתונה האבן. דבר אחר, נאך א דרש וואס מ'קען דרש'נען פון די פסוק, הכן בחוץ מלאכתך, זה מקרא, פשט קודם גרייט זיך צו מיט לערנען תורה, ועתדה בשדה לך, זה משנה, נאכדעם גרייט זיך צו מיט לערנען משנה, אחר ובנית ביתך, נאר נאכדעם זה גמרא, זאלסטו לערנען גמרא די אלע טעמים פון די משניות און די הלכות פון דעם, דבר אחר נאך א דרש וואס מ'קען דא לערנען, הכן בחוץ מלאכתך, זה מקרא ומשנה, דאס גייט ארויף סיי אויפן מקרא סיי אויף משניות, ועתדה בשדה לך זה גמרא, אחרי בניסי ביתיך אלה מעשים טובים נאך דאס גענדיגט לערנען קענסטו גיין עוסק זיין במעשים טובים רבי אליעזר בנו של רבי יוסי הגלילי אומר נאך א פשט אז הכן בחוץ מלאכתך זה מקרא און משנה און גמרא ואתה אתה בסעודה לך אלה מעשים טובים נאכדעם וועסטו טון מעשים טובים און דערנאך אחרי בניסי ביתיך דרוש וקבל שכר נאכדעם עסטו לערנען תורה בעיון נישט על מנת צו וויסן די הלכות, נאר על מנת לקבל שכר, זיך צו מעמיק זיין אין די תורה און צו קריגן שכר אויף דעם. זאגט די גמרא ווייטער האמיר געזען די משנה, ואלו שאינן חוזרין הבונה בית שער וכו', און די משנה האט ממשיך געווען רבי יהודה אומר אף הבונה בית על מכונו לא היה חוזר אז איינער וואס האט צעווארפן זיין שטוב און האט צוריק געבויט די זעלבע שטוב ער גייט נישט צוריק אהיים פשט ער גייט אין מלחמה אריין. זאגט די גמרא תנא, האמיר געלערנט אין א ברייתא אם הוסיף בו דימוס אחד חוזר, אז טאמער ער האט צוגעלייגט איין שורה צו די אלטע שטוב ער האט געמאכט די וואנט אביסל העכער אדער אביסל דיקער הייסט עס נישט די זעלבע שטוב ווי פריערט, דעמאלטס איז רבי יודא אויך מודה אז ער איז פטור פון צו גיין אין מלחמה, זאגט די גמרא ווייטער האבן מיר געזען די משנה רבי אליעזר אומר אף הבונה בית לבנים בשרון לא היה חוזר אז אין שרון איז געווען אזעלכע שטיינער וואס מען האט געמאכט לבנים וואס מען האט דארט געמאכט וואס איז געווען אזעלכע שוואכע שטיינער איז זאגט רבי אליעזר טאמער מען בויט א שטוב פון די שטיינער עט די שטוב נישט האבן קיין לאנגע קיום ס'הייסט אז א בנין ארעי און מילא פטר'ט דאס נישט פון א מלחמה, זאגט די גמרא, תנא האבן געלערנט אין א ברייתא, מפני שמחדשין אותו פעמיים בשבוע, רש"י זאגט שבוע גייט ארויף אויף שמיטה, פשט צוויי מאל א שמיטה דארף מען איבערבויען אזא שטוב, יעדע דריי אהאלב יאר פאלט עס צאם, און דערפאר האלט רבי אליעזר דאס הייסט נישט קיין שטוב, און דאס פטר'ט נישט פון צו גיין אין מלחמה. זאגט די גמרא ווייטער, האבן מיר געזען אין די משנה ואלו שאין זזים ממקומן, בנה בית חדש וחנכו וכו', פשט אנפאנג האט די משנה אויסגערעכנט די אלע וואס זענען פטור פון צו מלחמה האלטן, אבער פונדעסטוועגן האבן זיי עפעס שייכות מיט די מלחמה זיי דארפן מספק זיין מים ומזון פאר די מיליטער, שפעטער האט די משנה אויסגערעכנט אזעלכע וואס זענען אינגאנצן פטור פון צו ארויסצוגיין פון זייער שטיבער, פשט זיי האבן נישט קיין שום שייכות מיט די מלחמה, איז פון ווי לערנט מען די אלע לימודים ארויס? איז דאס לערנט מען ארויס פון די פסוק וואס שטייט כי יקח איש אשה חדשה לא יצא בצבא ולא יעבור עליו לכל דבר, נקי יהיה לביתו שנה אחת ושמח את אשתו אשר לקח, פון די פסוק לערנט מען ארויס די אלע דינים, עס ברענגט טאקע די גמרא א ברייתא תנו רבנן האבן געלערנט א ברייתא, אשה חדשה, אין לי אלא אשה חדשה, אלמנה וגרושה מנין, ווי ווייסט מען איינער וואס האט חתונה געהאט מיט אלמנה און גרושה אז ער איז אויך פטור אינגאנצן פון צו גיין אין מלחמה, תלמוד לומר אשה, מכל מקום, די מפרשים זענען מסביר די עיקר לימוד איז נישט פון אשה, נאר די עיקר לימוד איז וואס שטייט סוף פסוק ושמח את אשתו אשר לקח, דארט שטייט נישט אשה חדשה, דארט שטייט אשתו, איז משמע יעדע פרוי אז טאמער איינער האט חתונה געהאט מיט א פרוי איז א גאנצע יאר בלייבט ער אינדערהיים ער גייט אינגאנצן נישט אין מלחמה האט נישט קיין שום שייכות נישט מיט די מלחמה איי אויב אזוי אם כן מה תלמוד לומר אשה חדשה טאמער אשה מיינט יעדע פרוי אפילו אלמנה וגרושה אויך וואס לערנט מען פון אשה חדשה שחדשה לו אז ס'איז ניי פאר אים פשט יצא מחזיר גרושתו שאין חדשה לו איינער וואס איז א מחזיר גרושתו ער איז נישט פטור פון צו גיין אין מיליטער זאגט די גמרא ווייטער תנו רבנן מיר האבן געלערנט אין א ברייתא לא יצא בצבא שטייט אין פסוק סיי לא יצא בצבא און סיי לא יעבור עליו לכל דבר און מילא אז שטייט לא יצא בצבא יכול בצבא הוא דלא יצא אבל יספיק מים ומזון ויתקן הדרכים ווען ס'וואלט נאר געשטאנען לא יצא בצבא וואלט איך געזאגט אז ער איז פטור פון צו גיין אין מלחמה אבער ער דארף נאך עפעס האבן שייכות ער דארף ברענגען מים ומזון ער דארף מתקן זיין די דרכים פאר דעם תלמוד לומר שטייט אין פסוק ולא יעבור עליו לכל דבר, ניין ער האט נישט קיין שום שייכות נישט מיט די מיליטער, יכול וואלט איך געמיינט שאני מרבה אף הבונה בית ולא חנכו נטע כרם ולא חיללו אירס אשה ולא לקחה, איז אויב אזוי אפשר זאל איך מרבה זיין אלע, פשט די אלע וואס מען האט פריערט אויסגערעכנט אז זיי האבן יא שייכות מיט די מלחמה, אפשר זאל מען זיי אויך מרבה זיין אז נישט אז איינער וואס האט געבויט א שטוב ער האט נאכנישט אריינגעצויגן, איינער וואס האט איינגעפלאנצט א וויינגארטן ער האט עס נאכנישט מחלל געווען, איינער וואס האט מארס געווען א פרוי האט מקדש געווען א פרוי ער האט נאכנישט חתונה געהאט, אפשר זיי זענען אויך פטור אינגאנצן פון האבן שייכות מיט די מיליטער, תלמוד לומר פאר דעם שטייט אין פסוק עליו, עליו אי אתה מעביר, אבל אתה מעביר על אחרים, פשט דווקא אויף די וואס מ'האט געדרשנט פון די פסוק איינער וואס האט חתונה געהאט, איינער וואס האט אנגעהויבן עסן פירות, איינער וואס האט אריינגעצויגן זיין נייע שטוב, זיי זענען פטור אינגאנצן פון צו גיין אין מיליטער זיי זענען פטור אינגאנצן פון האבן שייכות מיט די מיליטער, אבער אלע אנדערע, שייכות האבן זיי אוודאי מיטן מלחמה, דורך דעם וואס זענען מספיק מים און מזון און זענען מתקן די דרכים. איי פרעגט די ברייתא, ומאחר דכתב לא יעבור לא יצא בצבא למה לי, פשט נאכדעם וואס שטייט אין פסוק לא יעבור עליו לכל דבר אז זיי האבן נישט קיין שום שייכות נישט מיט די מיליטער, וואס דארף שטיין לא יצא בצבא, זאגט טאקע די ברייתא לעבור עליו בשני לאווין, אז טאמער איינער וואס האט חתונה געהאט גייט יא ארויס אין מיליטער איז ער עובר אויף צוויי לאווין, סיי אויף לא יצא בצבא און סיי אויף לא יעבור עליו לכל דבר, זאגט די הייליגע משנה ווייטער, איז שטייט ווייטער דארט אין פסוק ויספו השוטרים לדבר אל העם וגומר, אז די שוטרים האבן צוגעלייגט און דא האבן נאר די שוטרים גערעדט נישט די כהן משוח מלחמה, און די שוטרים האבן געזאגט ואמרו שטייט דארט ווייטער אין פסוק מי האיש הירא ורך הלבב ילך וישוב לביתו ולא ימס את לבב אחיו כלבבו, איז זאגט די משנה רבי עקיבא אומר הירא ורך הלבב כמשמעו וואס מיינט הירא ורך הלבב? א פשוט פשט שאינו יכול לעמוד בקשרי המלחמה איינער וואס קען נישט שטיין בקשרי המלחמה רש"י קשרי איז כשמתקשרים לעמוד צפופים שלא יפרידום אויבים ער קען נישט שטיין אזוי האנט ביי האנט מיט די מיליטער און ולראות חרב שלופה ער ציטערט פון א שווערד דאס מיינט ירא ורך הלבב אזא סארט מענטש האט מען אהיימגעשיקט רבי יוסי הגלילי אומר, רבי יוסי הגלילי זאגט אנדערש, רבי יוסי הגלילי זאגט הירא ורך הלבב, זה המתיירא מן העבירות שבידו, איינער וואס האט מורא פון די עבירות ער האט געטוהן, לפיכך פאר דעם זאגט רבי יוסי הגלילי תלתה לו התורה את כל אלו שיחזור בגללם, פשט פאר דעם האט די תורה געגעבן די דריי היתרים, אז איינער וואס האט געבויט א שטוב, איינער וואס האט איינגעפלאנצט א וויינגארטן, איינער וואס האט מקדש געווען א פרוי, אז זיי דארפן נישט גיין אין מיליטער, פארוואס טאקע? כדי אז טאמער איינער האט געטוהן א עבירה און ער שעמט זיך, ער וויל דאך נישט מודה זיין פאר יעדעם ער האט געטון א עבירה, איז ער קען אהיים גיין, און מענטשן וועלן מיינען אז די סיבה וואס ער איז אהיים געגאנגען איז ווייל ער האט איינגעפלאנצט א וויינגארטן האט געבויט א שטוב אדער ער איז א חתן געווארן, איז דאס אלץ עצות פשט תירוצים אז א מענטש וואס האט געטון עבירות זאל קענען אהיים גיין אן זיך שעמען, רבי יוסי אומר, רבי יוסי קריגט זיך, און רבי יוסי זאגט, וואס מיינט הירא ורך הלבב, דאס איז אזא איינער, אלמנה לכהן גדול גרושה וחלוצה לכהן הדיוט ממזרת ונתינה לישראל בת ישראל לממזר ונתין, הרי הוא הירא ורך הלבב, אז איינער וואס האט געטוהן אזעלכע סארט עבירות, ער איז הירא ורך הלבב, ער גייט נישט אין מלחמה. יעצט וואס איז די חילוק צווישן רבי יוסי הגלילי און רבי יוסי? איז ווי מיר זעהן די גמרא, רבי יוסי הגלילי האלט אז אפילו אויף עבירות מדרבנן גייט מען אויך אהיים, מה שאין כן רבי יוסי האלט אז נאר אויף דאורייתא'דיגע עבירות, אזוי ווי די אלע עבירות ס'ווערט דא אויסגערעכנט אלמנה לכהן גדול גרושה וחלוצה לכהן הדיוט און ווייטער, דאס איז אלס דאורייתא'דיגע עבירות. זאגט די גמרא ווייטער, שטייט דארט ווייטער אין פסוק, והיה ככלות השוטרים לדבר אל העם, ופקדו שרי צבאות בראש העם, אז די שרי צבאות זענען געשטאנען אין פארנט פונעם פאלק, זאגט די משנה ובעקבו של עם זענען אויך געשטאנען פון אונטן, און די משנה איז מבאר, מעמידין זקיפין לפניהם, מען שטעלט גיבורים, שטארקע סאלדאטן פון פארנט, אז טאמער איינער פאלט אראפ זאגט רש"י זאל מען אים קענען אויפהייבן, און די זעלבע זאך זאלן זיי אז זיי זאלן מחזק זיין די מיליטער מיט זייער ווערטער, ואחרים מאחוריהם די זעלבע זאך מען שטעלט גיבורים און סאלדאטן פון אונטן אויכעט, וכשילין של ברזל בידיהם, און די סאלדאטן זענען געשטאנען פון אונטן האבן געהאט אזעלכע האקעס אדער פיילן פון אייזן אין זייער הענט וכל המבקש לחזור הרשות בידו לקפח את שוקיו פארוואס זענען זיי געשטאנען דארט פון אונטן אז טאמער איינער וויל אנטלויפן פון אונטן א סאלדאט וויל נישט מלחמה האלטן האט די סאלדאט וואס שטייט פון אונטן א רשות אפצוהאקן יענעמס פיס פארדעם האט מען געשטעלט דארט סאלדאטן זיכער צו מאכן אז קיינער לויפט נישט אוועק וואס איז די פראבלעם פון אוועקלויפן ווייל שתחילת ניסה נפילה, און ווי מ'וועט זען אין די גמרא מ'דארף דא אנדערש גורס זיין, מ'דארף דא גורס זיין שתחילת נפילה ניסה, פשט די אנפאנג פון א צאמפאל איז ווען מ'הייבט אן אנטלויפן, טאמער סאלדאטן הייבן אן צו אנטלויפן פאלט צאם די גאנצע מיליטער איז דא א מפלה, שנאמר אזוי ווי מ'זעט שטייט אין פסוק נס ישראל לפני פלשתים וגם מגיפה גדולה היתה בעם, מ'איז אנטלאפן איז געווען א גרויסע מפלה, ולהלן הוא אומר די זעלבע זאך שטייט אין אן אנדערע פסוק וינוסו אנשי ישראל מפני פלשתים, ויפלו חללים, מ'איז אנטלאפן און ס'איז געווען א מפלה. זאגט די משנה, במה דברים אמורים, פשט, ווען איז געזאגט געווארן די אלע היתרים פון די פריערדיגע משנה, אז איינער וואס האט חתונה געהאט אדער איינער וואס האט איינגעפלאנצט א וויינגארטן אדער געבויט א הויז אז ער דארף נישט גיין אין מלחמה אריין, ווען איז געזאגט געווארן די אלע היתרים, במלחמת הרשות, ביי א מלחמת הרשות, דארט איז דא די אלע היתרים, דארט שיקט מען אהיים כל מיני סאלדאטן, אבל במלחמת מצוה, ווען מ'האנדלט מיט א מלחמת מצוה, הכל יוצאין, דעמאלטס איז נישטא קיין היתר פון גארנישט, אפילו חתן מחדרו וכלה מחופתה, איז מפרשים מוטשען זיך ווי קומט דא אריין א כלה, א כלה גייט נישט אין מיליטער, איז מפרשים זאגן טאקע אז דאס מיינט צו זאגן אז די כלה גייט אהיים פון איר חופה, ווייל די חתן דארף גיין אין מיליטער אריין פשט ווען עס קומט צו א מלחמת מצוה האט קיינער נישט קיין היתר אהיים צו גיין, אמר רבי יהודה, רבי יהודה זאגט אביסל אנדערש, במה דברים אמורים במלחמת מצוה, אבל במלחמת חובה הכל יוצאין אפילו חתן מחדרו וכלה מחופתה. פשט, דער תנא קמא האט געזאגט אז ווען איז געזאגט געווארן די היתרים? ביי מלחמת רשות, אבער ביי מלחמת מצוה איז נישט דא קיין היתרים. רבי אידה זאגט אז ביי מלחמת מצוה איז דא היתרים, ביי מלחמת חובה איז נישט דא קיין היתרים, מ'עט זען די גמרא פונקט וואס די מחלוקת איז דא צווישן די תנא קמא און רבי יהודה. זאגט די הייליגע גמרא, מאי איכא בין רבי יוסי לרבי יוסי הגלילי, די קשיא וואס מען האט אויסגערעדט אין די משנה אז לכאורה רבי יוסי און רבי יוסי הגלילי זאגן די זעלבע זאך, זאגט די גמרא איכא בינייהו עבירה דרבנן, אז די חילוק איז ביי עבירה מדרבנן, לויט רבי יוסי הגלילי איז איינער וואס איז עובר אויף עבירות מדרבנן דארף אויך אהיים גיין איז אויך א ירא ורך הלבב, לויט רבי יוסי נישט, רבי יוסי האט אויסגערעכנט אין די משנה נאר עבירות דאורייתא, זאגט די גמרא ווייטער, כמאן אזלא הא דתניא ווי וועם גייט די קומענדיגע ברייתא, מיר האבן געלערנט אין א ברייתא, סח בין תפילה לתפילה, עבירה היא בידו וחוזר עליה מעורכי מלחמה, אז איינער וואס שמועסט צווישן די תפילין של יד און די תפילין של ראש, און ווי רש"י זאגט דאס גייט ווי די מאן דאמר אז מען מאכט איין ברכה סיי אויפן של יד סיי אויפן של ראש ממילא טאמער איינער שמועסט צווישן די של יד און של ראש איז בעצם דארף ער מאכן נאך א ברכה אויף די של ראש אבער ער מאכט נישט נאך א ברכה איז דאס א עבירה און איינער וואס איז עובר אויף אזא עבירה וואס דאס איז א דרבנן'דיגע עבירה איז ער פטור פון צו גיין אין מלחמה. איז ווי וועם גייט דאס כמאן כרבי יוסי הגלילי דאס שטימט מיט רבי יוסי הגלילי וואס רבי יוסי הגלילי האלט טאקע אז אפילו אויף דרבנן'דיגע עבירות גייט מען אהיים מען גייט נישט אין מלחמה זאגט אונז די גמרא ווייטער מאן תנא להא דתנו רבנן ווער איז די תנא פון די קומענדיגע ברייתא מיר האבן געלערנט אין א ברייתא שמע קול קרנות והרתיע איינער וואס האט געהערט די קול פון די קרנות פון די שופרות פון די פיינט און ער איז דערציטערט געווארן אדער הגפת תריסין והרתיע ער האט געהערט די קולות פון די פאנצערס און ער איז דערשראקן געווארן אדער צחצוח חרבות ער האט געזען די אויסגעגלאנצטע שווערדן און מים שותתין לו על ברכיו און ער האט אראפגענידערט מי רגלים ער האט געציטערט איז חוזר איז אזעלכע סארט סאלדאטן שיקט מען אהיים כמאן ווי וועם גייט די ברייתא לימא רבי עקיבא היא ולא רבי יוסי הגלילי לכאורה דאס שטימט מיט רבי עקיבא נישט ווי רבי יוסי הגלילי ווייל רבי עקיבא האט דאך געזאגט אין די משנה אז הירא ורך הלבב מיינט כפשוטו איינער וואס האט מורא פון מלחמה האלטן זאגט די גמרא ניין בהא אפילו רבי יוסי הגלילי מודה משום דכתיב ולא ימס את לבב אחיו כלבבו איז ווי רוב מפרשים לערנען אז רבי יוסי הגלילי בעצם איז אויך מודה צו רבי עקיבא אז איינער וואס ציטערט פון מלחמה דארף אהיים גיין נאר וואס רבי יוסי הגלילי לערנט עס פון דאס שטייט ווייטער אין פסוק אז שטייט אין פסוק ולא ימס את לבב אחיו כלבבו אז אז טאמער איינער האט מורא און אנדערע סאלדאטן זעען ווי דער סאלדאט האט מורא עס ברענגט אריין א פחד אין יעדעם איז פון די פסוק לערנט רבי יוסי הגלילי אז נישט נאר איינער וואס האט מורא פון עבירות גייט אהיים נאר איינער וואס ציטערט פון מלחמה גייט אויך אהיים, און ממילא יעדער איז מודה אז איינער וואס ציטערט גייט אהיים. זאגט די גמרא ווייטער, האבן מיר געזען אין די משנה והיה ככלות השוטרים וכו', אז די משנה האט געזאגט אז טאמער איינער האט געוואלט אנטלויפן פון די מיליטער פון הינטן האט מען אים געקענט אפהאקן די פיס פארוואס ווייל שתחילת ניסה נפילה, איז אויף דעם פרעגט די גמרא האי מפני שתחילת ניסה נפילה, מפני שתחילת נפילה ניסה מיבעי ליה, ס'וואלט געדארפט שטיין פארקערט, אז די אנפאנג פון די מפלה איז דאס אז מען אנטלויפט, זאגט טאקע די גמרא אימא מפני שתחילת נפילה ניסה, מען דארף טאקע טוישן די גירסא אין די משנה, זאגט די גמרא ווייטער, האבן מיר געזען אין די משנה במה דברים אמורים במלחמת רשות וכו', א מחלוקת צווישן תנא קמא און ר' יהודה, תנא קמא האט געזאגט אז די אלע היתרים איז געזאגט געווארן ביי מלחמת רשות, אבער ביי מלחמת מצוה איז נישט דא קיין היתרים נאר אפילו חתן מחדרו וכלה מחופתה דארפן גיין אין מלחמה, און רבי יהודה האט געזאגט אז ביי מלחמת מצוה דארט איז געזאגט געווארן די אלע היתרים ביי מלחמת חובה נישט, איז זאגט יעצט די גמרא, אמר רבי יוחנן, רשות דרבנן היא מצוה דרבי יהודה, מצוה דרבנן זו היא חובה דרבי יהודה, פשט רבי יוחנן איז דא מסביר אז בעצם איז נישט דא דא קיין מחלוקת צווישן תנא קמא און רבי יהודה לגבי וועלכע מלחמות מען מעג אהיים גיין, און לגבי וועלכע מלחמות מען טאר נישט אהיים גיין, יעדער איז מודה צו די זעלבע דינים, די מחלוקת דא סך הכל איז וויאזוי צו רופן די מלחמות ווי מען וועט שוין זעהן ווי מען וועט שוין מסביר זיין, אמר רבא, איז רבא טאקע מסביר, מלחמת יהושע לכבש דברי הכל חובה, פשט, די מלחמה וואס יהושע האט געפירט מיט כלל ישראל צו כובש זיין ארץ ישראל, איז יעדער מודה, סיי תנא קמא סיי רבי יהודה ביידע זענען מודה אז דאס איז א מלחמת חובה, און יעדער דארף גיין אין מלחמה, אפילו חתן מחדרו וכלה מחופתה, יעדער גייט דא מלחמה נישטא קיין פטור פאר קיינעם. יעדער איז מודה דערצו. ווייטער, מלחמות בית דוד לרווחה, דברי הכל רשות. ווען עס קומט צו אזא סארט מלחמה וואס דוד המלך האט געהאט מיט כל מיני פעלקער צו כובש זיין נאך שטחים קיין ארץ ישראל, איז יעדער מודה אז דאס איז א מלחמה של רשות און יעדער איז מודה אז דארט איז יא געווען די אלע היתרים מ'האט אהיימגעשיקט כל מיני מענטשן אז מען דארף נישט מלחמה האלטן. כי פליגי ווי איז יא די מחלוקת? די מחלוקת איז למעוטי עובדי כוכבים דלא ליתי עלייהו, פשט ווען כלל ישראל גייט מלחמה האלטן מיט גוים, נישט ווייל די גוים וואוינען אין ארץ ישראל, אדער ווייל די גוים זענען קומען מלחמה האלטן מיט די אידן, נאר ניין, כלל ישראל געגאנגען מלחמה האלטן מיט גוים כדי די גוים זאלן נישט קומען מלחמה האלטן מיט אונז, איז ביי אזא סארט מלחמה מר קרי לה מצוה און מר קרי לה רשות, אזא סארט מלחמה רופט רבי יהודה א מצוה, און תנא קמא רופט עס א רשות, פשט אזוי, ביידע זענען מודה אז ביי אזא סארט מלחמה איז געווען היתרים, מ'האט אהיים געשיקט כל מיני מענטשן, די שאלה סך הכל איז וויאזוי רופט מען דאס, רופט מען דאס א מלחמת מצוה אדער רופט מען דאס א מלחמת רשות, נפקא מינה כלפי וואס איז עס א נפקא מינה, לעוסק במצוה שפטור מן המצוה, ס'דא א כלל אז איינער וואס איז עוסק אין איין מצוה איז פטור פון אן אנדערע מצוה, און די שאלה איז צו אזא סארט מלחמה איז א מצוה און ממילא די אלע זענען עוסק אין דעם זענען פטור פון אנדערע מצוות צו נישט, פשט אזוי, לאמיר יעצט צוריקגיין צו אונזער משנה און פארשטיין פון וואס מ'רעדט דא. איז לאמיר קודם צונעמען די ווערטער פון די תנא קמא. תנא קמא זאגט במה דברים אמורים במלחמת רשות, אבל במלחמת מצוה, הכל יוצאין אפי' חתן מחדרו וכלה מחופתה פשט אזוי, תנא קמא האלט אז ווען איז געזאגט געווארן די אלע היתרים? ביי מלחמת רשות, פשט ביי א מלחמה למעוטי עובדי כוכבים ווען מ'גייט מלחמה האלטן מיט גוים כדי די גוים זאלן נישט מלחמה האלטן מיט אונז, דאס ווערט גערופן לויט די תנא קמא א מלחמת רשות, און דארט איז דא די אלע היתרים, אבער ביי מלחמת מצוה, פשט ביי מלחמת יהושע, דארט איז נישט דא קיין היתרים, יעצט די סיבה פארוואס תנא קמא רופט אן די ערשטע סארט מלחמה א מלחמת רשות, איז טאקע ווייל תנא קמא האלט אז ס'איז א מלחמת רשות פשט ס'נישט קיין מצוה, פשט ס'נישט דא די היתר פון עוסק במצוה פטור מן המצוה, דאס זאגט די תנא קמא, ווייטער רבי יהודה האלט, במה דברים אמורים במלחמת מצוה אבל במלחמת חובה הכל יוצאין אפילו חתן מחדרו וכלה מחופתה, רבי יהודה רעדט אויך פון די זעלבע צוויי סארט מלחמות, אז וואס אז ווען איז געזאגט געווארן די אלע היתרים? ביי א מלחמה למעוטי עובדי כוכבים, מה שאין כן ביי מלחמת יהושע איז נישט דא די אלע היתרים, נאר וואס רבי יהודה רופט אן די ערשטע סארט מלחמה א מלחמת מצוה, פארוואס? ווייל רבי יהודה האלט טאקע אז ס'איז א מצוה, און ממילא איז דא די היתר פון עוסק במצוה פטור מן המצוה, איינער וואס איז עוסק אין אזא סארט מלחמה איז פטור פון צו טון אנדערע מצוות, פשט, די מחלוקת צווישן תנא קמא און רבי יהודה איז סך הכל א זייטיגע מחלוקת, לגבי א מלחמה למעיט עובדי כוכבים, צו איינער וואס איז עוסק אין אזא סארט מלחמה, צו ער איז פטור פון אנדערע מצוות צו נישט, אבער לגבי די עצם דינים איז יעדער איינער מודה אז ווען סקומט צו א מלחמת בית דוד איז יעדער מודה ס'איז א מלחמת רשות, און איינער וואס איז עוסק אין אזא סארט מלחמה איז נישט פטור מן המצוות, און די זעלבע זאך פארשטייט זיך ס'איז געזאגט געווארן אלע היתרים ביי דעם, די זעלבע זאך יעדער איז אויך מודה אז ביי מלחמה למעיט עובדי כוכבים אז ס'איז דא די אלע היתרים, די שאלה סך הכל איז צו ס'איז א רשות צו א מצוה, און די זעלבע זאך יעדער איז מודה אז ביי מלחמת יהושע איז נישט דא קיין היתרים, און יעדער איז מודה אז ס'איז א מצוה און ס'איז א חובה צו מלחמה האלטן די מלחמה. הדרן עלך משוח מלחמה, הדרן עלך משוח מלחמה הדרן עלך משוח מלחמה. זאגט די הייליגע משנה ווייטער, עגלה ערופה, בלשון הקודש, פשט שטייט אין די תורה, כי ימצא חלל באדמה אשר ה' אלקיך נותן לך לרשתה נופל בשדה, לא נודע מי הכהו אז טאמער מען טרעפט א טויטע מענטש און מען ווייסט נישט ווער האט אים געהארגעט זאגט די פסוק ויצאו זקניך ושופטיך אז זקניך ושופטיך באלד מען זעהן עס מיינט די סנהדרין דארפן קומען ומדדו אל הערים אשר סביבות החלל מען דארף מעסטן לעבן וועלכע שטאט ער איז והיה העיר הקרובה אל החלל

ידינו לא שפכו את הדם הזה ועינינו לא ראו, אזוי דארפן די זקנים זאגן, און נאכדעם, די כהנים דארפן דאווענען, כפר לעמך ישראל אשר פדית השם אלקיך, ואל תתן דם נקי בקרב עמך ישראל, ונכפר להם הדם. עכ"פ, זאגט די משנה, אז די אלע לשונות וואס מען האט געזען אין די פסוק, דאס אז די זקנים דארפן זאגן ידינו לא שפכו את הדם הזה, דאס אז די כהנים דארפן זאגן כפר לעמך ישראל אשר פדית, דאס אלס דארף געזאגט ווערן אויף לשון קודש, שנאמר, אזוי ווי שטייט אין פסוק, און בעצם מ'עט זעהן די גמרא אז ספעלט דא א שטיקל אין די משנה, דא בעצם קומט די פסוק פון ווי מען דרשנט אז סדארף געזאגט ווערן אויף לשון קודש, דאס וואס שטייט יעצט ווייטער אין די משנה איז בעצם א המשך אויף די המשך המשנה, איז שטייט טאקע אין פסוק כי ימצא חלל באדמה ויצאו זקניך ושופטיך, זאגט די משנה וואס מיינט זקניך ושופטיך? וועלכע זקנים און וועלכע שופטים? וויפיל פון די סנהדרין דארפן קומען מעסטן ווי נאנט די טויטע איז צום שטאט? זאגט די משנה שלשה מבית דין הגדול שבירושלים היו יוצאין, דריי פון די סנהדרין פון די בית דין הגדול שבירושלים זענען געקומען צום טויטן מעסטן לעבן וועלכע שטאט ער איז, רבי יהודה אומר, חמשה, רבי יהודה זאגט פינף דיינים האבן געדארפט קומען שנאמר ווייל ער דרשנט דא שטייט ויצאו זקניך ושופטיך דרשנט רבי יהודה זקניך שניים ושופטיך שניים איז צוזאמען איז פיר, ואין בית דין שקול ס'דא א כלל אז בית דין קען נישט זיין א בית דין שקול, פשט בית דין קען נישט זיין א בית דין פון צוויי פון פיר פון זעקס פון אכט, ס'דארף זיין אזא מספר וואס איז נישט שקול, אדער דריי אדער פינף און אזוי ווייטער עכ"פ פיר קען נישט זיין, מוז מען צולייגן א פיפטע, מוסיפין עליהן עוד אחד, און ממילא זאגט רבי יהודה אז די בית דין דארף זיין פון פינף, מ'עט זעהן אין די גמרא וואס די מחלוקת, צווישן תנא קמא און רבי יהודה. זאגט די משנה ווייטער, נמצא טמון בגל, טאמער מ'האט געטראפן א טויטן באהאלטן אונטער א הויפן שטיינער, או תלוי באילן אדער אז ער הענגט פון א בוים, או צף על פני המים אדער שוועבט אויף די וואסער, לא היו עורפין, האט מען נישט געמאכט די עגלה ערופה, מען האט נישט אפגעהאקט דעם עגלה'ס קאפ, ס'איז נישט געווען די גאנצע פרשה פארוואס? ווייל שנאמר, וואס שטייט אין פסוק? אין פסוק שטייט כי ימצא חלל באדמה אשר השם אלקיך נותן לך לרשתה, נופל בשדה, איז פון באדמה דרשנ'ט מען ולא טמון בגל, פשט ער דארף זיין אויפגעדעקט, נישט אז ער איז אונטער א הויפן שטיינער, פון נופל דרשנ'ט מען ולא תלוי באילן, ער דארף ליגן, נישט אז ער הענגט פון א בוים, און פון בשדה דרשנ'ט מען ולא צף על פני המים, ער דארף ליגן אויף די ערד, נישט אז ער שוועבט אויף וואסער. זאגט די משנה ווייטער, נמצא סמוך לספר, טאמער מ'האט געטראפן דעם טויטן לעבן די גבול פון ארץ ישראל, או אדער אפילו מ'האט אים געטראפן אין ארץ ישראל, מה אבער מ'האט אים געטראפן לעבן לעיר שרובה עובדי כוכבים לעבן א שטאט וואס רוב שטאט איז גוים, או אדער טאמער מ'האט אים געטראפן לעבן לעיר שאין בה בית דין, לעבן א שטאט וואס ס'איז נישט דא דארט א בית דין פון דרײַ און צוואַנציק. לא היו עורפין האט מען אויך נישט געמאכט די פרשה פון עגלה ערופה, פירט די משנה טאקע אויס, אין מודדין אלא לעיר שיש בה בית דין, מ'איז נאר מודד פונעם טויטן צו א שטאט וואס דארט איז דא א בית דין פון דרײַ און צוואַנציק, פשט א שטאט וואס איז נישט דא קיין בית דין פון דרײַ און צוואַנציק רעכנט מען נישט בכלל אריין דא אין די גאנצע מעשה מ'מעסט נישט די מרחק צווישן דעם טויטן און אזא סארט שטאט, זאגט די הייליגע גמרא, מיר האבן געזען אין די משנה אז עגלה ערופה בלשון הקודש שנאמר כי ימצא חלל באדמה, פרעגט די גמרא מאי קאמר, די משנה ברענגט אינגאנצן נישט די לימוד פון ווי מען ווייסט אז ס'דארף געזאגט ווערן אויף לשון קודש, אמר ר' אבהו, מילא זאגט טאקע ר' אבהו אז פעלט דא א שטיקל, הכי קאמר, פון ווי ווייסט מען אז ס'דארף געזאגט ווערן אויף לשון קודש, שנאמר וענו ואמרו, היות ס'שטייט וענו ואמרו אין די פרשה פון עגלה ערופה,

פשט, די משנה ברענגט די פסוק וואס פון דארט איז די מקור אז מען דארף האבן דריי דיינים, אדער לויט רב יהודה פינף, ברענגט טאקע די גמרא דאס מען האט געזען די משנה רב יהודה אומר חמשה, אז מען דארף האבן פינף, ברענגט די גמרא א ברייתא תנו רבנן, מיר האבן געלערנט אין א ברייתא, שטייט אין פסוק ויצאו זקניך ושופטיך, זקניך שניים ושופטיך שניים ואין בית דין שקול מוסיפין עליהן עוד אחד הרי כאן חמשה, דברי רב יהודה, די זעלבע רב יהודה פון אונזער משנה. ר' שמעון אומר, ר' שמעון קריגט זיך, ר' שמעון דאס איז די תנא קמא פון אונזער משנה,

ס'דארף זיין דווקא פונעם בית דין הגדול, דווקא פון די סנהדרין, און מילא די ווארט ושופטיך איז נישט איבעריג לויט ר' שמעון. איי פרעגט די גמרא, לויט ר' יהודה ווי ווייסט מען אז ס'דארף זיין פון די סנהדרין? איז זאגט די גמרא ור' יהודה, מזקני זקניך נפקא, דאס אז שטייט זקניך אנשטאט זקני איז פון די איבעריגע לשון דא, דרשנ'ט ר' יהודה אז ס'דארף זיין דייקא פון די סנהדרין. איי ור' שמעון, פארוואס דרש'נט נישט ר' שמעון פון די זקניך אז דארף זיין פון סנהדרין? פארוואס דארף ר' שמעון האבן די שופטיך? זאגט די גמרא ווייל אי כתב רחמנא זקני, הווה אמינא אפילו זקני השוק, ווען ס'וואלט נאר געשטאנען זקני וואלט איך געזאגט סתם מ'דארף האבן זקנים, פארדעם כתב רחמנא זקניך שטייט זקניך, אבער ואי כתב רחמנא זקניך ווען ס'וואלט נאר געשטאנען זקניך אן ושופטיך זאגט ר' שמעון הווה אמינא וואלט איך געזאגט אפילו סנהדרי קטנה, אז אפילו א בית דין פון דרײַ און צוואַנציק איז אויך גוט, פאר דעם כתב רחמנא ושופטיך, למיוחדין שבשופטיך, דארף מען האבן א ושופטיך צו זאגן ניין מען דארף דווקא פון די סנהדרין גדולה, דווקא פון די בית דין פון איין און זיבעציק וואס זיצט אין לשכת הגזית. איי אויב אזוי פרעגט די גמרא, ורב יודא, וואס ענטפערט רב יודא אויף דעם? רב יודא האט דאך געזאגט מען דארף נישט האבן די ושופטיך, ער דרשנ'ט עס פון זקיניך, ר' שמעון האט דאך יעצט מסביר געווען אז פון זקיניך אליין ווייסט מען נאך גארנישט, ווייל זקיניך קען מיינען א בית דין פון דרײַ און צוואַנציק, זאגט די גמרא רב יודא לערנט עס פון א גזירה שווה, גמר, זקני זקני, מזקני העדה, ביי די פר העלם דבר של ציבור שטייט זקני העדה, ממילא מה להלן מיוחדין שבעדה, אף כאן מיוחדין שבעדה, אזוי ווי פר העלם דבר של ציבור מיינט מען דייקא די סנהדרין, איז דא אויך דייקא די סנהדרין. איי אויב אזוי פרעגט די גמרא, אי גמר, טאמער רבי יהודה האט טאקע די גזירה שווה, לגמרה לכולה מילתא מהתם, זקניך ושופטיך למה לי, אויב ער האט די גזירה שווה לערנט שוין אלעס אראפ פון דארט, ווייל דארט ביי פר העלם דבר של ציבור, דארף מען אויך האבן פינף פון די סנהדרין, איז וואס פעלט אויס דא זאל שטיין זקניך ושופטיך לערן אלעס אפ פון פר העלם דבר של ציבור, נאר וואס דען אלא זאגט טאקע די גמרא ביסט גערעכט, אוואדע האט נישט רבי יהודה א גזירה שווה, איי אויב אזוי ווי ווייסטו אז סדארף זיין דווקא די סנהדרין, פון זקניך אליין ווייסט מען דאס נישט, אלא נאר ו' ושופטיך למניינא, רבי יהודה דרשנט די ו' פון ושופטיך אז דאס איז נאך צוויי דיינים, פשט, פון זקניך ווייסט רבי יהודה אז סדארף זיין א בית דין פון דרײַ און צוואַנציק, פון שופטיך לערנט רבי יהודה אויך ארויס אז סדארף זיין א בית דין פון איין און זיבעציק, פון ושופטיך לערנט רבי יהודה ארויס סדארף זיין פינף דיינים און נישט דריי דיינים, איי ורבי שמעון, וואס האלט רבי שמעון, וו לא משמע ליה רבי שמעון דרשנט נישט די וו, און ממילא דאס איז די מחלוקת צווישן רבי שמעון און רבי יהודה, פרעגט אבער די גמרא, טאמער מ'איז טאקע מוסיף פון זקניך ושופטיך מען לערנט אראפ פון דארט וויפיל דיינים מען דארף האבן, אלא מעתה אויב אזוי ויצאו שניים, ומדדו שניים שטייט אויך ויצאו א לשון רבים, ומדדו א לשון רבים, איז זאל מען צולייגן פון ויצאו און פון ומדדו, נאך צוויי דיינים, נאך צוויי פאר ויצאו און נאך צוויי פאר ומדדו, פשט צוזאמען נאך פיר, לרב יהודה הרי כאן תשעה, לרב שמעון הרי כאן שבעה, איז אויב אזוי לויט רב יהודה זאל מען דארפן נײַן דיינים, און לויט רב שמעון זיבן,

די סנהדרין דארף שיקן דיינים זאלן מעסטן אפילו מען ווייסט קלאר לעבן וועלכע שטאט די מת ליגט.